אבער ס'איז דאך דער ענין אינו יוצא מידי פשוטו אז דאס איז געווען לא נשאו נשים, וואס דאס איז דאך אויכעט ווי ער זאגט אין מאמר וואס איז איצטער אפגעדרוקט געווארן אז דאס איז דער ענין וואס בן עזאי האט געזאגט אז נפשי חשקה בתורה און דערפאר לא נשא אישה.

ביז וואנעט אז די תורה איז מעיד אז נכנס לפני ולפנים, און אף על פי כן איז אין וואס פעלט ביי אים וויבאלד אז ס'ניטא דער וכיפר בעד ביתו זו אשתו, איז אט א דעמאלט פעלט דער גאנצער און דער עיקר ענין אין זיין כניסה לפני ולפנים.

וואס מען קען זיין א גרויסער צדיק ביז א צדיק וואס אין וועלט ווי ער וואס תניא וועט אויף אים זאגן אז ער איז עובד הוי' באהבה בתענוגים און אף על פי כן זאל דאס זיין א ענין פון תהו און ניט א ענין פון תיקון און וואס מאכט איבער פון תהו זאל ווערן תיקון מאכט דאס איבער דער ביתו זו אשתו. וואס צוזאמען מיט די אחריות איז דאך אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו ווערט געגעבן אויף דערויף דער כח אויף אויספירן די אחריות. דאס הייסט אז די הנהגת הבית קען זיין אין אזא מין אופן אז מען זאל לאזן דעם מאן מער ניט ווי שני ברירות, אדער אז ס'זאל זיין דער ענין פון מעלה מעלה עד אין קץ אדער מטה מטה עד אין תכלית,

וואס אף על פי וואס דירה לו יתברך בתחתונים, איז דאך ווי גערעדט דער ישב עולם לפני אלקים, אז אין דעם עולם והעלם והסתר, איז וואס מאכט מען דארט בהתיישבות דעם ניט נאר אלקים נאר לפני אלקים, אט דאס וואס איז העכער פון אלקים אין תכלית העילוי, אין די העכסטן אופן וואס מען קען זאגן דעם שם אלקים, וואס דאס איז ווי דער הן ולאו, וואס אין דעם ארט וואו זיי זיינען שווה.

על דרך זה איז בפשיטות ובכל איז על דרך זה איז מובן ופשיטא וכל שכן וקל וחמר אז בשעת מען געפינט זיך אין יצא האדם לעבודתו ולפעלו עדי ערב איז אט דארטן ווייס ער אז דאס איז ניט א ענין של חוצה נאר דאס איז א ענין וואס דארט דארף ווערן בהתיישבות דער אלוקים. און אט דאס הענגט אפ אן ביתו זו אשתו אז מען זאל זיך ניט דערשרעקן טאמער דאווענט דער מאן לענגער מיט א שעה אדער נאך מערער, אדער טאמער לערנט ער מיט לענגער מיט א שעה אדער נאך מערער, וואס לכאורה איז דאך דאס עניינים פון לפני ולפנים, וואס האט עס א שייכות צו וועלט, ובפרט לויט די הבנה והשגה פון וועלט, איז אט דא זאגט מען אז פונקט אזוי ווי ביי דעם מאן איז בשעת נכנס לפני ולפנים וואס עיניו למעלה איז אט דעמאלטס ווען לפני ולפנים דארף זיך ביי אים אנהערן אז ס'דארף זיין בשלום ער דארף מחבר זיין שני הפכים אט אזוי איז אויכעט אין די ביתו זו אשתו דארף זיך זיין אין אן אופן וואס אין דעם יצא איז אויכעט אין אן אופן פון בשלום אז אין דאס אין דאס וואס איז מבחוץ לכל ענין של קודש איז אט דארטן דארף מען געדענקען אז די גאנצע מציאות איז כדי צו מחבר זיין און מאכן שלום פון פמליא של מעלה ביז אין פמליא של מטה שאין למטה הימנו וואס אט דאס הענגט אפ אז מ'שטעלט אויף די הויז אין אזא מין אופן אז דאס איז א פשיטות אז וויבאלד אז דאס איז א אידישע הויז דארף דער מאן מאריך זיין בתפילה און ער דארף מרבה זיין אין לימוד התורה בשופי וואס אט דעמאלט איז אויכעט פון דעם לפני ולפנים איז מען דערנאך ממשיך אין פרנסה כפשוטה על דרך פון תפילתו של כהן גדול און על דרך ווי גערעדט אז מען קען פועל'ן אז ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור אז ווי ס'זאל נישט זיין מצד בזכותא תליא מילתא און ווי ס'זאל נישט זיין מצד מזלא תליא מילתא האט ער ווי תוספות זאגט א זכות גדול ווארום ער איז מאריך

ביז צו דרא דמלכא משיחא וואס דער ענין פון משיח'ן וועט זיך אויפטון ניט די גאולה ברוחניות, וכידוע די סיפור פון צמח צדק מיטן רבי מהר"ש, אז דער רבי מהר"ש האט געזאגט אז מען וויל האבן משיח'ן פשוט כפשוטו איז ניט מספיק דער גילוי אפילו, פון פנימיות התורה, מען דארף דאס האבן אין דרא דמלכא דמשיחא זאל זיך איינשטעלן אין א דור ווי שורה ווי אלע שורות פון גאנץ סדר השתלשלות און דארט דארטן זאל דאס זיין אזא מין דור ווי צו זיין פון מלכא משיחא וואס אט דאס טוט מען אויף דורך דעם אופן אז אין דעם ישב אט דארט וואו מען בלייבט אין דעם יצא איז דארטן איז דא פון לפני אלקים און אז דורך וואס איז דאס וואס מקצה הארץ אליך אקרא, אז פון דעם קצה הכי תחתון אין ביז אין דעם ארט וואס דאס איז למטה שאין למטה הימנו, פון דארטן איז דא דער אקרא וואס ישראל עלו במחשבה אן קיין אויסנאם, ביז אין עליה במחשבה, ביז ווי ס'רעדט זיך אין דעם מאמר אין מים הפנים אין דעם ארט וואס איז פשיטות הגמורה וואס דאס איז עצמות אליין. וואס אט דאס הענגט אפ אין ביתו זו אשתו אז מען מאכט פון דעם בית אז ס'זאל זיין א בית נכון, וכמבואר בארוכה אין דעם המשך פון מים רבים בסופו דער ענין אז דאס גייט בכללות אויפן ענין פון מלכות בית דוד ובניתי לך בית נאמן. איז אט דאס איז מען ממשיך כל אחד אין גאולה הפרטי שלו ובבית הפרטי שלו אז דאס זאל ווערן א בית נאמן לה' ולתורתו און דערנאך קומט דורך דערויף אראפ למטה מעשרה טפחים אויכעט די גאולה הכללית און די בית המקדש השלישי וואס דאס איז דער בית נצחי.

מיט די חלונות וואס מען האט געמאכט אין דעם כותל, און מען דארף מער ניט ווי משלים זיין די מכה בפטיש וואס אט דעמאלט וועט מען ממשיך זיין אין דעם עולם פון עק מקצה הארץ אליך אקרא, זאל מען ממשיך זיין ביז דא למטה מטה אין ביתו זו אשתו און אין ביתו כפשוטו וואס דאס איז די בני בית וכל חלקו בעולם וואס דאס איז אויכעט דער ביתו של האדם, אז דארטן זאלן אויפמאכן א בית נאמן כל הימים, אז אין די ימים על ימי מלך תוסיף זאל דאס ווערן דער דור ודור דער דרא דמלכא משיחא יבוא ויגאלנו בגלוי ובקרוב ממש, לחיים.